אר יו פילינג לאקי? נאו פארטשעס נעסעסערי, וואויד ווער פראהיביטעד ביי לאו, אייטין פלאס, טערמס ענד קאנדישאנס אפליי, סי וועבסייט פאר דיטעילס. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, יאמר אלוקיכם שטייט אין מדרש, ס'איז אין ילקוט שמעוני, מורא'דיגע מדרש, יאמר אלוקיכם, וואס איז דאס לשון עתיד? זאגט די מדרש יאמר אלוקיכם רב חנינא בר פפא אמר, אמרו ישראל לישעי', אידן האבן געזאגט פאר ישעי' הנביא, ישעי' רבינו, תאמר, שלא באת לנחם אלא לאותו הדור שחרב בית המקדש בימיו, נאר דעם דור וואס איז געווען די חורבן, נאר דעם דור, אמר להם, לכל הדורות באתי לנחם, אמר אלוקיכם אין כתוב כאן אלא יאמר אלוקיכם, שטייט נישט נחמו נחמו עמי אמר אלוקיכם, שטייט יאמר אלוקיכם, זאגט זאגט רבי חנינא בר פפא דאס איז בכל דור ודור האט ישעי' הנביא געזאגט, תשפ"א, דער רבונו של עולם בעט זיך ביי אידן טרייסט זיך זייט זיך מחזק, יאמר אלוקיכם אמר אלוקיכם אין כתוב כאן אלא יאמר אלוקיכם, דער רבונו של עולם בעט זיך א בת קול נשמעת במרומים, נחמו נחמו דער רבונו של עולם מעביר רוח נחומים על הארץ. הייליגער חתם סופר איז ידוע א חתם סופר אין פרשת מסעי און גיט א קוק אריין אין הגהות אין שלחן ערוך אין אורח חיים הגהות חתם סופר תקנ"א, ער זאגט אזוי אז נאך תשעה באב זאגט דער הייליגער חתם סופר הייבט זיך אן א נייע חודש דאך די איינציגסטע חודש איז דא צוויי נעמען מנחם אב, וואס איז מנחם אב? דער ביז תשעה באב הייסט אב, זאגט דער הייליגער חתם סופר, נאך תשעה באב הייבט זיך אן מנחם, ס'איז דא תשובות פון חתם סופר, תשובה ד' אין אורח חיים, כמה תשובות איז דא וואס שטייט דארט אין חודש מנחם, מנחם, ער זאגט אז נאך תשעה באב הייבט זיך אן אן אנדערע חודש, טייטשט דער הייליגער חתם סופר אז א א א א והיה מדי חודש בחדשו, ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות בהר בית השם, זאגט ער אזוי, והיה מדי חודש בחדשו וואס ס'ווערט אינמיטן חודש א נייע חודש, אינמיטן אב ווערט א נייע חודש מנחם, דאס איז מנחם, ומדי שבת בשבתו זאגט ער קאי על שבת נחמו, וואס שאז יבא כל בשר להשתחוות לפני אמר השם. דער חודש איז כאטש פון א שבת צו שבת, ממילא איז נאר זיך שטארקן, א שטארק זיך געבן, נחמו דער רבונו של עולם בעט זיך יאמר אלוקיכם נחמו נחמו עמי, דער טאטע בעט זיך זיך טרייסטן זיך שטארקן. מיין שווער זכרונו לברכה דער זוטשקער רבי פלעגט זאגן חזון ישעי' בן אמוץ, אז דער זון שטארקט זיך וועט ער זעהן ישועות. חזון ישעי' בן אמוץ, בן אמוץ, אז דער זון שטארקט זיך און איך אזוי נישט אויב איז אין ישיעס זיך גיבן א שטארק אזוי ס'איז דא א ספר מנהג טוב ס'א אלטע ספר און ער ברענגט דארט אזוי מנהג טוב שלא להסתפר עד ערב שבת נחמו ביז ערב שבת נחמו זיך נישט שערן וכבוא ערב שבת נחמו חייב לספר עצמו זיך אפשערן לשמח גופו ולקבל השבת בשמחה ובטוב לבב

אזוי ווי א אינטערעסאנטע זאך דער ריטב"א אין תענית כ"ו, די יאר איז דאך עפעס גאר ספעציעל, די יאר פאלט דאך חמשה עשר באב אין שבת, אבער דארטן אין תענית, סוף תענית די עולם געדענקט זיך דארטן דאך די משנה לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, איז דא דארטן דער ריטב"א עפעס א אינטערעסאנטע לשון, איך ווייס נישט מ'זיצט דא מיט תלמידי חכמים אפשר קען איינער מסביר זיין פשט אין דעם, אבער אזוי דאס איז די לשון פון ריטב"א, זאגט עפעס אינמיטן זאגט ער, ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב.

מצוה לעשותו כיום טוב, מצוה לעשותו כיום טוב, יאמר אלוקיכם, נחמו נחמו עמי. דער בית אברהם פלעגט שרייען פארן עולם, נחמו נחמו עמי, א איד איז זיך מחזק, נאך א חורבן, איז זיך מתנחם, איז זאגט ער, דער איד איז זיך מתנחם, יאמר אלוקיכם, מיט אזא איינעם זאגט דער אייבערשטער, איך בין דיין גאט, לאזט זיך נישט מיט די נאז אין דער ערד אריין, ניין, ער טרייסט זיך, ער הייבט זיך אויף פון דער ערד.

שטייט די וואך די סדרה ואהבת את השם אלקיך ובכל ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך אה אפילו נוטל את נפשך זאגט דער בית ישראל ובכל לבבך איז אפילו נוטל את לבבך אפילו טריקענערהייט יעצט יעצט זע אזוי שטארק זיך דא אפילו נוטל את לבבך אפילו דיר צוגענומען דער הארץ אינגאנצן טריקן יעצט גיב זיך א שטארק נחמו נחמו עמי נחמו נחמו עמי אין יעדן מצב א שטארק זיך געבן

ער ווייסט וויאזוי מען עסט עס, דאס הייסט דביקות אין אייבערשטן, אויבן אין הימל, נישט דא לעבעדיגערהייט, טאמער לעבעדיגערהייט, צדיקי הדור קענסטו זאגן, נישט פאר מיר, איך בין דאך הארץ, און טאמער פאר מיר, ביי די נײַן און נײַנציק קענסטו אויך נעמען זיך אפשר זוכה זיין, די דריי טעותים זאגט די תורה ארויסצורייסן, ואתם הדבקים בהשם אלקיכם, חיים לעבעדיגערהייט, נישט אויבן אין הימל, נאר לעבעדיגערהייט, און נישט נאר צדיקי הדור, נאר כולכם אפילו איך. און נישט ביי די נײַן און נײַנציק נאר היום, יעצט, יעצט לאמיר זיך נעמען. חיים, לעבעדיגערהייט נישט אויבן, כולכם, נישט נאר צדיק הדור נאר אפילו איך, און היום, נישט ביי די נײַן און נײַנציק, יעצט, יעדער איינער קען זוכה זיין, רבונו של עולם שטארק כלל ישראל, און געב מיר א שטארק, איך האב רבי'ן נאך געזאגט א באקאנטע ווארט, אז שטענדיג וואס לאזט נישט דער מענטשן זיך נעמען? וואס איז דער מענטש שטענדיג, ער וויל זיך נעמען? דער יצר הרע דערמאנט אים דעם עבר, דעם עבר. זאגט ער ואתם הדבקים בהשם אלקיכם, דו ווייסט די עצה איז, דו ווילסט דיך נעמען, זיי האבן דבוק, חיים כלכם היום, פארגעס פון דעם עבר, ס'איז נישטא קיין עבר, און טראכט נישט פון דעם עתיד אויכעט, טראכט נאר פון היינטיגע טאג. אז דו וועסט טראכטן פון דעם עבר צו פון עתיד וועט דיר עס שטערן צו דבקים בהשם אלקיכם, טראכט נישט נישט פון נעכטן און נישט פון מארגן, היום. און אזוי זאגט דער רבי ר' בונם קען זיין ואתם הדבקים בהשם אלקיכם, אזוי וועט זיך א איד שטארקן, א איד זאל זיך שטארקן, זאגן די בית ישראל פלעגט כסדר משנן זיין אזוי די רשי, די בית ישראל, און מזל זיין כבוד. אבער דאס איז געווען די שטיקל תורה, די אויף די וואכעדיגע סדרה, רשי זאגט, נאך פאר שני, מ'האט עס שוין געליינט די וואך, פאר שני שטייט אזוי, ונשב בגיא, מול בית פעור, און נאכדעם איז דא א פסוק, ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים, זאגט רשי הקדוש, זאגט רשי הקדוש אזוי, ונשב בגיא, ונצמדתם לעבודה זרה, וואו איז עס נצמדתם? שוין געווארן דער אייבערשטער זאל אפהיטן, מ'איז שוין צמוד.

ועתה ישראל, נצמדתם לעבודה זרה, יש ענינים כדביר הרבה, זאגט דער אייבערשטער, לאז אפ דעם עבר, ועתה ישראל, לאמיר זיך נעמען פון יעצט, און והכל מחול לך והכל מחול לך והכל מחול לך. איך גיב מיר א שטארק, נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. וויאזוי די שפת אמת זאגט, מסביר אזוי, וואס טייטש נחמו עמי?

און אז דער רבונו של עולם איז מיט דיר, דער רבונו של עולם איז מיט דיר, איז אפילו ס'איז נאך נישטא דער בית המקדש, אבער איך בין, האסט נאך מיר, איך בין נאך אין יעדן פלאץ. אזא שטייגער, עס איז געווען א אינגל אין לונה פארק, אין לונה פארק, און דארטן איז דא א רכבת הרים וואס פליעט, זי פליעט ביז אויבן אויבן און ס'פירט זיך אראפ, איז געווען דארטן א אינגל האט געציטערט, האט געציטערט, ער גיבט א פלי, קען ארויספליען חלילה. ס'קען אראפפאלן חלילה, ער האט געציטערט, און מען זאגט אים, וואס האסטו מורא, אלע קינדער פליען, עס בארואיגט אים נישט, ס'בארואיגט אים נישט, אלע קינדער, איך קען נישט, וואס וועט אים בארואיגן? אויב די טאטע מיט די מאמע ביידע וועלן זיין לעבן אים, דעמאלטס האט ער נישט מורא, אט דעמאלטס האט ער נישט מורא, זאגט דער שפת אמת די טייטש, נחמו נחמו עמי, דו ווייסט וואס, יאמר אלוקיכם, איך בין דאך מיט דיר, וואס האסטו מורא, איך בין דאך מיט דיר, יאמר אלוקיכם. אזוי טייטשט רש"י הקדוש אין פסוק אין שיר השירים, און דא א פסוק אתי מלבנון כלה, אתי מלבנון תבואי, זאגט רש"י הקדוש די לשון, הערט א לשון רבותי, אתי מלבנון, לבנון איז דאך די בית המקדש, יא? לבנון, אתי מלבנון ווען דו האסט געדארפט ארויסגיין פון בית המקדש ביים חורבן, אתי מיט מיר גייסטו זאגט די שכינה הקדושה, אתי כלה איז דאך כנסת ישראל, אתי מלבנון כלה זאגט רש"י כשתגלו מלבנון זה פונעם בית המקדש,

לומר, זאגט רש"י, משעת יציאתכם מכאן עד שעת ביאתכם כאן אני עמכם בכל אשר תצאי ותבואי. פון ווען איר זענט ארויס פון דא, פון דעם חורבן, ביז איר קומט צוריק, די גאנצע צייט יאמר אלוקיכם איך בין מיט ענק. און דאס איז די נחמה פון א איד, ער ווייסט דער רבונו של עולם איז מיט אים. רש"י הקדוש אין שיר השירים איז דאס. רש"י הקדוש אין שיר השירים. ווען שיר השירים, פרק ד' פסוק ח', אויפן פסוק אתי מלבנון כלה, מורא'דיגע לשון. דער רבש"ע זאגט פאר כנסת ישראל, אתי מלבנון כלה, איר גייט ארויס מיט מיר, אתי מלבנון תבואי, איז רש"י זאגט, אתי מלבנון תבואי וועט איר צוריק קומען מיט מיר. נו פארוואס שטייט מלבנון נישט ללבנון? זאגט רש"י ווייל מלבנון פין דארטן ביז דא אינצווישן די גאנצע צייט זאלט איר וויסן בכל צרתם אז איך בין מיט ענק. און דאס איז די נחמה פין א איד. דאס פארזעמעלט טייטש דאס איז יאמר אלוקיכם. און מען זאגט נאך א ווארט, מען זאגט נאך אז דא דא איינע פון די הפטורות קומט דאך יעצט ז' דנחמתא, זיבן הפטורות, איינע פון די הפטורות איז אנכי אנכי הוא מנחמכם, זאגט מען נאך א ווארט, ווייל אנכי ארד עמך מצרימה, ואנכי אעלך גם עלה, אז דער רבונו של עולם זאגט איך בין מיט דיר סיי ביי יעדע ירידה, יעדע ירידה איך בין דארטן. יעדע עליה איך בין דארטן, דאס איז מיין נחמה פון א אידן. אנכי אנכי הוא מנחמכם, אז דער אנכי איז סיי ביי ארד עמך מצרימה, און דער זעלבער אנכי איז ביי אעלך גם עלה ווען מען הייבט אויף א אידן, און ביי עליה כמו ביי ירידה, אין יעדן מצב איז א יסוד פון א אידן, אין יעדן ירידה דער אייבערשטער איז דארטן. נאך זאת ועוד, אנכי אנכי הוא מנחמכם, די גרעסטע התגלות אלוקית ווען איז געווען? אין הר סיני, אנכי השם אלוקיך. די גרעסטע התגלות, נעבעך נעבעך, ביים גרעסטן הסתר, הסתר אסתיר, וואס שטייט ואנוכי הסתר אסתיר. די זעלבע אנוכי, אנוכי, אנוכי, דאס איז דער זעלבער באשעפער, ווען ס'איז הסתר בתוך הסתר, און ביים גרעסטן התגלות אלוקית, דאס איז מנחמכם, דאס איז מנחם, נחמה פון א אידן, יאמר אלוקיכם. דאס טייטש.

אז דאס גלייבן אין דעם הסתר דארטן איז באהאלטן זיין ישועה, אזא שטייגער דער עולם ווייסט מסתמא די מעשה, עס איז געווען פאר הונדערט יאר צוריק, באקאנטע מעשה א אידענע פון וויליאמסבורג, א אידענע געקומען פון פוילן קיין וויליאמסבורג, און זי איז געווען א עניה א צובלוטיגטער ארעמאן, א צובלוטיגטע ארעמע משפחה, און א קינד איז געווען קראנק, ער האט געדארפט גיין צום דאקטאר. געדארפט גיין צום דאקטאר, איז געגאנגען צום דאקטאר, קוים געטראפן אפאר פרוטות אויף צו באצאלן פארן דאקטאר, שוין, אבער דער דאקטאר האט געהייסן דארפן מעדעצינען, און איז געגאנגען צום רוקח אויף צו קויפן די מעדעצינען, די מאמע איז געגאנגען מיט דעם קינד צום רוקח קויפן די מעדעצינען, ס'קאסט, ס'קאסט אסאך געלט, ס'קאסט גאר טייער, האט זי זיך געבעטן ביים רוקח, זי האט נישט קיין געלט ס'איז פיקוח נפש, פיקוח נפש פארן קינד און אפראטעווען דאס קינד, דער רוקח, איז נעבעך געווען א פארשטאפט הארץ. ער האט נישט געוואלט געבן, נישט געוואלט געבן בחינם ער געבט נישט, זי האט זיך געבעטן ס'נישט געהאלפן גארנישט, ביז זי האט איין זאך איז אים איינגעפאלן דעם פארשטאפטע הארץ וואס ער האט אפגעמאכט מיט איר אז דו וועסט צוויי א האלב יאר וועסטו ספאנדזשען דא יעדע נאכט, צוויי א האלב יאר ספאנדזשען יעדע נאכט, דעמאלטס איז דא אויף וואס צו רעדן, אז דאס וועט זיין אנשטאט דעם באצאלן. מען האט אפגעשריבן מען האט אפגעשריבן א זכרון דברים, האט איר פארחתמעט, צוויי א האלב יאר גייט זי ספאנדזשען יעדע נאכט, און האט איר געגעבן דעם פלעשל פון די מעדעצין פארן קינד, שוין זי איז געגאנגען, זי דארף אהיים גיין, האט זי געדארפט אריבער גיין דורך עפעס א גוישע א גוישע געגנט, א גוישע געגנט און דארטן איז איר באפאלן א שווארצער, א קושי א קושי, און ער האט איר דארטן באפאלן האט איר געוואלט שודד זיין, האט זי אים געזאגט איך האב גארנישט, נאר. און זי האט נישט, ער האט נישט געגלייבט, ער האט געבעטן דעם טאשקע, און ער האט געמיינט ס'איז דארטן דא אפשר תכשיטים צו געלט, ער האט נישט געגלייבט, און זי האט געזאגט ס'איז גארנישט דא, ביז ער האט געטראפן דעם משקה, האט זי זיך געבעטן, ער האט געמיינט ס'איז א גוטע אלקאהאל פאר אים, א גוטע בראנפן, האט ער געזאגט, האט זי געזאגט ניין ס'איז א מעדיצין פאר די קינד, איך דארף עס האבן, ער האט נישט געגלייבט, האט ער עס געגעבן א מאך אויף, און געטאן צו טרינקען, און ער האט געפילט אז ס'איז אזוי געפערליך, האט ער עס געגעבן א שפיי אויס אויף איר דעם גאנצן משקה וואס ער האט געטרינקען ווי א גא יא ער האט זיך אנגעפאקט די מויל און געפילט האט ער עס געגעבן א שפיי אויס אויף איר אויף די בגדים און האט גענומען דעם פלאש האט עס צעשאסן צעבראכן אויף דער ערד לעבן איר אוי וואס איז איר געווארן שווארץ און טונקל אויף די נשמה געחתמעט אויף צוויי א האלב יאר ספאנזשען צו ראטעווען דאס קינד און יעצט האט ער עס צעשאסן דאס איז שוין הסתר בתוך הסתר א קושי בתוך אוי. דאך די ערגסטע מצב, זיך געחתמ'עט צוויי א האלב יאר ספאנזשען, און דא צעשאסן דאס. א מאמע איז א מאמע, זי מוז היילן דעם קינד, זי איז געקומען, זי לויפט צוריק צום רוקח, און זי האט געוויינט, זי זאגט אז איינער האט עס צעבראכן, און זי בעט צוריק דעם צעטל. האט איר געזאגט דער רוקח, אה, דו מיינסט איך וועל עס משלים זיין? בשום פנים ואופן נישט, דו האסט עס געקויפט, דו מוזט דא ספאנזשען צוויי א האלב יאר. האט זי געזאגט, ניין, זי וויל חתמ'ען אויף נאך צוויי א האלב יאר, זי וויל א אנדערע פלעשל, זי מוז ראטעווען דאס קינד. חתמ'ענען אויף פינף יאר. מען קען זיך פארשטעלן. ביינע לביינע בתוך הדברים זעהט דער רוקח אויף איר בגד, האט ער געזעהן, ער האט עס אויסגעשפיגן אויף איר בגד, האט ער געזעהן עפעס די פארב איז נישט קלאפעדיג, דאס איז נישט די רעצעפט. בקיצור ער איז געגאנגען בודק זיין האט ער געזעהן ער האט געמאכט א טעות האט ער איר געגעבן רעל סם המות איז דאס געווען. אז דער אייבערשטער זאל אפהיטן ווען די קינד טרינקט דאס וואלט ער גלייך געשטארבן. און ער, דער רוקח, האט געציטערט אז טאמער מען כאפט אים אויף אזא זאך וואלט ער געקענט זיצן לאנגע יארן וואלט ער געקענט זיצן, ער האט געוואלט געגעבן דארטן רעל סם המות, האט ער זיך געבעטן ביי איר, ער צורייסט דעם זכרון דברים, דו דארפסט בכלל נישט ארבעטן, איך גיב דיר פאר בחינם א פלאש, דו זאג קיינעם נישט וואס ס'איז געווען. האט זי געזען אין דעם הסתר בתוך הסתר האט מען עס צושאסן, דאס וואס זעט דיר אויס אזוי שווארץ דא האט מען דיר געראטעוועט דאס לעבן, מען האט דיר געראטעוועט דאס קינד. און גראד וועט עס גיין, און נישט נאר דאס, עס איז נאך קריגן פאר בחינם אויך, און מיר ביזי דירות שווארץ. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דאס איז די נחמה בכפליים. אה, דו ווייסט פונעם אייבערשטן, פונעם גרויסן טאטן און כל דעביד רחמנא לטב עביד. לטב עביד. איז דאס נאר צו ראטעווען, וואס זעט דיר אויס די שווארצסטע דארטן, דארטן באהאלטן די ווייסטע מצב פאר דיר. אז טראסט זיך דארטן איז דא ווען אויך באהאלטן, דארטן באהאלטן די ישועה. גייט אוועק אין פלעטבוש פאר צוויי יאר. אוועק א איד וואס האט קינדער אסאך קינדער אייניקלעך האט ער אסאך וואס דרייען זיך דא ביי די שיעור די איד האט געהייסן אמעריקאנער איד האט געהייסן ר' ברוך פרענקל האט געוואוינט אין פלעטבוש ער איז געווען א זקן מופלג זקן מופלג מאוד אוועק פאר צוויי יאר האט איבערגעלאזט דורות ישרים גאר חשובע אייניקלעך אור אייניקלעך און מעשה שהיה כך היה דער איד איז תרפ"ט ער איז שוין געווען תרפ"ט שוין א אינגערמאן, און ער איז דעמאלטס ארויסגעפארן מיט א חבר פון יוראפ, פון אירופע, ארויסגעפארן קיין אמעריקע ווייל מ'האט געדארפט מאכן געלט, און דעמאלטס איז נישט געווען ווי היינט, מ'איז ארויסגעפארן דארט נאר פאר אפאר יאר אויף מאכן געלט, ער איז ארויסגעפארן מיט א חבר, א זייער שטארקע חבר א שותף, צוזאמען געארבעט, צוזאמען געש זיי האבן ארויסגעשיקט יעדן חודש קיין אירופע געלט פאר די קינדער, פאר די שטוב מיט די קינדער זאל זיין געלט, ארויסגעשיקט קיין אירופע.

אז במרמה האט אים פאר'חתמ'עט אויף די אלע פאפירן, אז כדי דער שותף זאל קענען ארויסנעמען די אלע געלטער וואס זיי האבן געזאמלט פון דריי יאר, אלע געלטער פון חשבון באנק, ער זאל קענען ארויסנעמען פון באנק האט אים פאר'חתמ'עט דער א כאילו ביידע'ס געלטער, דער שותף האט געוואלט חתמ'ן, האט אים פאר'חתמ'עט אז ער קען ארויסנעמען אויך זיינע געלטער און אויך ר' ברוכ'ס געלט, און אזוי האט ער ארויסגערויבט אלע געלטער און אנטלאפן הילד איננו מ'ווייסט נישט וואו ער איז.

און גלייך נאכדעם, אפאר יאר נאכדעם האט אויסגעבראכן די מלחמה, און אלע האבן דאך געוואלט אנטלויפן פון אייראפע, וועגן ראטעווען דאס לעבן, נאר מען האט נישט געקענט, ווייל די מדינות האבן דאך נישט אנגענומען. אים האט אמעריקע געמוזט אננעמען, ווייל ער האט דאך געהאט א גרין קארד, ער איז דאך א אמעריקאנער תושב. און אזוי איז ער אנטלאפן און געראטעוועט געווארן מיט די גאנצע משפחה. בזכות וואס? ווייל ער האט געהאט א גרין קארד. פארוואס האט ער געהאט? פארוואס איז ער געווען? פארוואס האט ער געהייסן אמעריקאנער תושב? ווייל ער איז געבליבן נאך צוויי יאר, ווייל די חבר האט אים בארויבט. ווען ער פארט צוריק צוזאמען מיט דער חבר בלייבט דער חבר איז פארברענט געווארן אין אייראפע, דער חבר איז פארברענט געווארן אין אייראפע, פארשטייט אז אין יעדע עוולה וואס עס זעהט אויס, לאו דווקא אין געלט, וואס זעהט עס אויס א מענטש ווערט אויס מענטש, אויס מענטש, אבער יאמר אלוקיכם דאס איז דער אייבערשטער האט עס געמאכט, און אז דער אייבערשטער האט עס געמאכט און געמאכט זיין טובה, אפילו ווען א מענטש האט דיר בא'עוול'ט, ער האט דיר בא'עוול'ט אויפן ערגסטן אופן. די מענטש איז שיטה פון ער וועט נענש ווערן יענער, יענער וועט נענש ווערן געמאכט אזא עוולה, עס האט נישט מיט יענער וועט נענש ווערן, אבער עס האט נישט מיט צו טון מיט דיר, דו דארפסט גלייבן אז ס'איז פונעם אייבערשטן, יאמר אלוקיכם, און אז ס'איז פונעם אייבערשטן מיינט מיט דאס דיין הצלת נפשות, יא, ווייל ווען דו פארסט צוריק צוזאמען מיט די חבר וואלסטו אויך פארברענט געווארן אין אירופה, וואלטן נישט געווען די אלע חשוב'ע דורות, די משפחת פרענקל, פילאר, גאר חשוב'ע אייניקלעך, קינדער אייניקלעך דארט. גאר חשובע קינדער אייניקלעך, דאס אלץ קומט פון א חבר וואס האט אים בא'עוול'ט, נו, און ממילא ווען די גרעסטע עוולה, און ס'איז לאו דווקא אין געלט, אז ס'דארף מען פארשעמט יענעם, יעדע זאך, יעדע זאך, איז קיינעם און ארום, ווי זאגט ער שבטך ומשענתך המה ינחמוני, שבטך ומשענתך איז צוויי הפכים, שבט שלאגט מען, א שבט איז דאך שלאגן. שבט. וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט, שבט שלאגט מען. און ומשענתך איז פארקערט, א שווער, ומשענתך איז א שטעקן וואס מען לאנט זיך אן אויף דעם. און וואס הייסט דאס? דאס שבטך זאגט דוד המלך. ווען דו ווייסט אז אלץ איז פונעם אייבערשטן דארפסטו וויסן שבטך וואס זעט דיר אויס קלעפ דאס איז משענתך דאס האלט דיר אן דאס ראטעוועט דיר. המה ינחמוני דאס איז דיין נחמה. שבטך ומשענתך, דאס זעהט דיר אויס א שבט וואס איז קלעפ, דאס איז משענתך, דאס איז דיין משענת, פארקערט דאס איז גוט דאס זאלסט זיך אנהאלטן, דאס זיך איינ'חזר'ן, דאס לעבן מיט דעם, דאס זיך איינ'חזר'ן, ווען ס'גייט קאלט צו ס'גייט ווארעם, ווי זאגט די וועלט? די וועלט זאגט אז עשרת הדיברות איז דאך פרשת יתרו און פרשת ואתחנן, פארוואס? סיי ווינטער און סיי זומער, צו ס'גייט דיר ווארעם צו. ס'גייט קאלט אין קעלט און ווארעם געדענק אנכי השם אלוקיך געדענק ווי דער רא"ש זאגט אנכי השם אלוקיך דאס איז השגחה פרטית יאמר אלוקיכם אלץ איז פונעם אייבערשטן איז אזוי טייטשט די מאירי אויכעט זאגט די מאירי פאר דערפאר לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב זאגט די מאירי דאס איז זיין לשון מאירי כוונת המשנה לבאר כוונת המשנה לבאר ווי די מאירי אזוי כוונת המשנה לבאר שאין להתייאש לרוב הצרות אבל כל אשר יענו אותנו כן נרבה בהיות ה' איתנו בלכתנו בדרכיו פארשטייט זיך נישט מייאש זיין פון רוב הצרות נאר פארקערט וויסן כל אשר יענו אותנו כן נרבה בהיות ה' איתנו בכל דרכיו זיך מחזק זיין יאמר אלוקיכם מען ווייסט מען האט דאך דעם באשעפער ס'איז געווען רבי שמואל מינקעס, ס'איז געווען א שריפה אמאל ביי אים אין שטוב, ביי רבי שמואל מינקעס אין שטוב איז געווען א שריפה, פון די תלמידים פון בעל התניא, א שריפה, די גאנצע שטוב איז פארברענט געווארן, און ער האט געפריווט און ארויסגעשלאסן פון די שריפה, ארויסגענומען וואס? א פלאש קאניאק, און אריינגעגאנגען אין בית מדרש, ער מאכט א לחיים, און ער שפרינגט און טאנצט, שלא עשני גוי, שלא עשני גוי. און דו מיינסט אז עס פאסירט עפעס, פון פון די שריפה איז אים משובש געווארן די דיעה, ווי אזא שריפה און טאנצט דארטן ארום מיט א פלעשל בראנפן שלא עשני גוי, האט ער געזאגט חברה איר פארשטייט נישט וואס איז פשט, ווען איך וואלט געווען א גוי וואלט דאך מיין געטשקע אויך פארברענט געווארן, אבער איך בין א איד און יאמר אלוקיכם איך האב דאך דעם אייבערשטן א נפקא מינה פארברענט די דירה מארגן וועט ער מיר גיבן דריי אנדערע דירות, פארשטייט וואס האב איך צו וויינען? יאמר אלוקיכם, דאס איז נחמו נחמו עמי, דאס איז נחמה פון א אידן, יאמר אלוקיכם איך האב דאך דעם גאט. דאס א איד זאל דאס אריינלייגן לעבן מיט דעם, וואס איז טייטש לעבן מיט דעם? צו די וואך איז דא אזוי, ס'איז דא א פסוק שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, ס'איז דא א פסוק די וואך אתה הראת לדעת כי השם הוא האלקים אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, ס'איז דא נאך א פסוק וידעת היום והשבות אל לבבך, אז ס'איז נישט גענוג וידעת וואס אלץ הייסט

אבער דא זענען מיר מצווה אז זאל ווערן והשבותו לבביך, דאס לעבן, דאס פילן, נישט געזאגט, נאר געלעבט, וואס מער א מענטש רעדט פון דעם, ווערט עס אריינגעזעצט אין אים אין הארץ, דער חזון איש פלעגט זאגן א באקאנטע מאמר אז דאס איז פונקט ווי א גלאז קאווע, כל זמן ס'איז ווארעם, אז נישט ווערט עס קאלט, אמונה איז האמנתי כי אדבר, דארף עס האלטן אין איין רעדן, ווייל אז נישט ווערט עס קאלט, דאס דארף עס האלטן אין איין רעדן, רעדן איז די טייטש. לערנט און דאווענט מיט אלצדינג, אבער ווי איז דארטן געווען איינער פון די צדיקים? די צדיקים האט געהאט א חסיד וואס האט מכוון געווען כוונת הארי, האט ער געפרעגט וואס א כוונה צו מכוון זיין ביי אחד ביי קריאת שמע, האט ער אים געזאגט די כוונת הארי, האט ער אים געפרעגט און פון רבונו של עולם האסטו אויך געדענקט אינזין האבן? זאגט ער אוי וויי פון דעם האב איך אינגאנצן פארגעסן.

בקיצור, אז ער דערציילט א מורא'דיגע מעשה וואס ער האט געהאט אמאל מיטן חזון איש. ער זאגט אז ער איז אמאל אריינגעגאנגען נאכן חתונה צום חזון איש, און דער חזון איש האט אים געפרעגט, זאג נאר, מען זעט אמאל א בחור, ער זאגט דער חזון איש, מען זעט אמאל א בחור לערנט און דאווענט, ער קנאקט, ער איז א פייער, גייט אריבער א תקופה נאכן חתונה, איז קאלט געווארן, איז געווארן א קאלטער, שטאסוואדע, ביסט קאלט. וואס איז דער פשט אין דעם? אזוי פרעגט מיך חזון איש כהאב א חקירה. צי ער שוין אלס בחור נישט בסדר געווען און סאיז געווען אזוי באדעקט מיטן לערנען און דאווענען אבער איז שוין אלס בחור נישט געווען בסדר, צי ער איז אלס אינגערמאן געווארן קאלט. וואס זאגסטו וואס איז פשט? העי געכאפט א ציטער דער חזון איש פרעגט אים אזעלכע שאלות א אינגערמאן נאכן חתונה זוי ער נישט באטאמט האט נישט געוויסט וואס וויל די חזון איש פון אים און ער שטייט ער שטייט ער שטייט ביז די חזון איש האט אים געזאגט א גוטע נאכט ער האט אים געזאגט א גוטע נאכט.

אזוי איז די אינגערמאן צו אלס אלס בחור נישט בסדר געווען צו אלס אינגערמאן נישט געווארן נישט בסדר נישט וואס ער וויל עפעס א חקירה צו אלס בחור איז ער נישט געווען בסדר צו אלס אינגערמאן און דער חבר האט אים געזאגט גיי צוריק צום רעבען און פרעג אים וואס איז די תשובה האט דיך געפרעגט א חקירה א שאלה פרעג אים וואס איז די תשובה

ער האט נישט געהאט קיין דאגות דעמאלטס, טשעקן אין באנק האט ער נישט געדארפט דעקן, אין שטוב האט ער אויך נישט געהאט, און ממילא האט ער זיך נישט צוגעוואינט צו לעבן מיטן אייבערשטן, יעדע זאך בעטן דעם אייבערשטן, אמונה אין אייבערשטן, אלס אינגערמאן זעט מען דאס, פרעגט ער אים וואס הייסט דאס לעבן מיטן אייבערשטן, וואס מיינט דאס? האט ער אים געזאגט דו דארפסט קויפן שיך, יא, די שיך איז צוריסן, וואס טוסטו? זאגט ער וואס הייסט וואס איך טו, איך גיי ארויס, נעם געלט, איך גיי קויפן אין שיך געשעפט. נישט אזוי גייט א איד א מאמין, א מאמין איידער ער גייט ארויס פון שטוב בעט ער דעם רבונו של עולם אז ער זאל טרעפן גוטע שיך, זיי זאלן נישט קוועטשן, זיי זאלן זיין אויף זיין מאס, און ער זאל טרעפן א גוטע פרייז, אלע זאכן וואס גייט זיך בעטן ביים מוכר, בעט מען פריער דעם אייבערשטן, מען רעדט צום אייבערשטן פריער, דאס הייסט אמונה, א יעדע זאך רעדט מען צום אייבערשטן, וואס דו דארפסט, ווייסטו דו האסט א טאטן יאמר אלוקיכם רעד צו אים. די אלע השתדלות'ן צו מאכן ביים אייבערשטן, רעדן צום אייבערשטן יעדע זאך, קטן כגדול, א קינד ביים טאטן, נעם פינף שקל פאר א מקווה און הונדערט דאלער פאר א אנצוג, יעדע זאך בעט ער דעם טאטן, דאס הייסט געלעבט מיטן טאטן, האט ער אים געזאגט ווען די ווען וואלט א האט אים געזאגט ווען האט אים געזאגט אויף אים דו כללי, אז ווען א בחור לעבט אזוי, יעדע זאך ווייסט ער גייט צום טאטן, איז אלס אינגערמאן ס'הייבט זיך אן טרדות, מ'דארף דא שלום בית, אלעסדינג וואס מ'דארף. ער האט דאך א טאטן, ער וואלט ווייטער גערעדט צום טאטן. אבער דער בחור, אלס בחור נאר געלערנט, געדאוונט, זיך משתדל געווען מכוון זיין פירוש המילות, האט נישט געפילט, ער האט א טאטע, נישט געדענקט, ווי צו געזאגט, ער האט נישט, כוונת ארי', אבער דער רבונו של עולם האט ער פארגעסן, מען פארשטייט ער האט נישט, און ממילא, און ממילא קומט אויס אינגערמאן, ס'ווערט שווער, האט עס געטראסקעט, עס איז קאלט געווארן, ווייל ער האט זיך נישט צוגעוואוינט צו לעבן מיטן אייבערשטן. דער והשבות אל לבבך איז נישט געווען ביי אים, ס'איז געווען וידעת היום, ס'איז געווען וידעת היום, אני מאמין האט ער געזאגט. ס'איז נישט געווען דער והשבות אל לבבך, דער לעבן מיטן אייבערשטן. דא א בריוו אין יסוד העבודה, אין מכתב כ א, שרייבט ער, וכתב הצדיק רבי לייב, תלמיד מובהק של הרב המגיד ממעזריטש, רבי לייב דוקער, א תלמיד פון מגיד מעזריטש, האט געשריבן, דע בני, שמן אמונת השכל לאמונת הלב, רחוק יותר מאשר מן הארץ לשמים. דער וידעת היום ביזן והשבות אל לבבך איז ווייטער פון דער ערד אין הימל. ווייל דער וואס לעבט מיט דעם, ער קיינמאל איז נישט צובראכן, ער קריגט גייט נישט לויפט נישט צו דאקטוירים אזויפיל, ער איז רואיג בין אדם לעצמו ובין אדם לחבירו ובין אדם למקום ורד. עס איז דא איינער וואס זאגט דאס, אני מאמין, אני מאמין זאגט יעדער איינער, געזאגט. דער וועלט זאגט עפעס א ווערטל אז ער איז געווען עפעס א דארפסמאן, א בער מדעת, ער האט נישט געקענט בכלל אפילו ליינען, ער האט נישט געקענט אפילו ליינען, ער האט גערופן א מלמד פון שטאט זאל לערנען מיט זיינע קינדער, אמאל פלעגט דאך אזוי זיין, א מלמד איז געקומען פון שטאט לערנען מיט די קינדער, דער דארפסמאן, איז האט געקריגן אן א בריוו זיין טאטע איז אוועק האט אים איינער געשיקט א בריוו ער זאל וויסן זיין טאטע איז אוועק און ער האט נישט געקענט אפילו ליינען קיין בריוו און האט געבעטן דעם מלמד דער דארפסמאן האט געבעטן דעם מלמד ער זאל ליינען דעם בריוו איז האט אים געליינט מיטן גרעסטן קאלטקייט דיין טאטע איז אוועק האט פארמאכט די אויגן און דער דארפסמאן האט עס געהערט האט ער גלייך געחלשט זאגט ער דער מלמד האט דאך מער שכל געהאט פון דארפסמאן יא פארוואס האט ער נישט געחלשט און ער האט געחלשט ווייל ער האט עס געזאגט, איר פארשטייט וואס הארט אים יא געשטארבן נישט געשטארבן, דער מלמד האט געוואוסט ידיעה חיצונית וידעת, ער'ט געשטארבן, דער דארפסמאן האט געפילט אין הארץ ער'ט געפילט עפעס איז דא געשען, ס'איז זיין טאטע, איר פארשטייט דאך ס'איז זיין טאטע, ס'איז דא וידעת, ער ווייסט, ער ווייסט, ס'איז אמאל א מענטש לעבט מיט די זאך, ער לעבט מיט די זאך און קאכט אין די זאך, והשבות אל לבבך. ס'איז געווען דער רבי אברהם יצחק ברזל. איז געווען א ראש ישיבה דא אין מיר אין בראכפעלד, ער האט געזאגט, דערציילט ער האט געלערנט אין פאנאוויטש אכט יאר, ער זאגט ס'איז געווען שנת תשכ"ג, האט דער רב חאצקל לעווינשטיין דער אדם גדול האט געזאגט א שמועס אין ישיבה, און ער האט דערציילט הרב שך איז געזעצן דארטן, און רב חאצקל לעווינשטיין האט אנגעהויבן דאס צו זאגן אן קוקן אויף הרב שך'ן, ער האט געגעבן א שריי דעם עולם אזוי, ס'איז ארויסגעקומען, אינמיטן שמועס, דאס איז לעצטנס ארויסגעגאנגען אבי עזרי, ספר אבי עזרי דעמאלטס ארויס, און דער מחבר דארטן, אין הלכות תשובה פרק ה' הלכה ה' הרב שך איז דעמאלטס געזעצן ביים שמועס, און דער, דער מחבר פרעגט דארטן א קשיא, אז ער פארשטייט נישט, וואס איז די לשון פון מצוות אמונה? אמונה איז דאך א דבר פשוט וואס די שכל איז דאך מחייב אז ס'קען דאך נישט זיין קיין עולם בלא מנהיג. דינגען שטייט אין חובת הלבבות, שער היחוד פרק ו', דאך ידוע אז חובת הלבבות זאגט אז יעדער בר דעת פארשטייט אז מען קען נישט זאגן א פלאש פון טינט האט זיך אויסגעגאסן און געשריבן אזא כתב יד, לכן יעדער בר דעת פארשטייט אז עס קען נישט זיין אז ס'איז במקרה געווארן געווארן אותיות אזעלכע מסודרות א און ממילא איז דאך א שטות ואיוולת צו טראכטן אזוי און ממילא איז על אחת כמה וכמה איז בן בנו של קל וחומר אלף פעמים אז ס'קען נישט זיין אזא וועלט מלא חכמה נפלאה זאגט דאך דער חובת הלבבות אז עס מוז דאך זיין א ברא א בורא איז ממילא פרעגט ער דארטן דער אבי עזרי אזוי האט געזאגט רב חצקל פרעגט דער אבי עזרי איז וואס איז דער טייטש וואס מצוות אמונה אמונה איז דאך א זאך וואס יעדער שכל פארשטייט דאס צו וואס דארף מען האבן א מצוה אויף דעם וכי גלגל החמה והמזלות ידוע שנעשה מאליו וכי מאליו קען דען זיין אז פון זיך אליין וואקסן א קערעלע א קליין קערעלע עס בלאזט זיך און בלאזט זיך ביז פיר פינעף קילא און ממילא וואס שייך דא וואס איז שייך דא די מצוה פון אמונה? אזוי פרעגט ער דארט. און ער ברענגט דארט, און אזוי זאגט רב חצקל לעווינשטיין פארן עולם, און ער ברענגט דארט אין אבי עזרי, אז ער האט געפרעגט דעם שאלה דעם בריסקער רב, און דער בריסקער רב האט אים געזאגט אז ער האט געפרעגט דעם זעלבן שאלה זיין טאטן רב חיים בריסקער, און רב חיים בריסקער האט אים געענטפערט, אין הכי נמי, ס'איז ריכטיג, ס'איז א שכל'דיגע זאך, אמונה דארף נישט קיין מצוה, אבער די מצוות אמונה הייבט זיך אן וואו די שכל ענדיגט זיך. ביז דארט וכולי ווי יעדער איינער פארשטייט דאס איז ידיעה דאס איז ידיעה אבער די חיוב אמונה הייבט זיך אן ווי ווי ס'ענדיגט זיך שכל הבנת האדם ווי דו פארשטייסט נישט דארטן הייבט זיך אן מצות אמונה נאכדעם האט רב חאצקעל לעווינשטיין הרב שך דארטן געזעצן האט ער געגעבן א געשריי איך פארשטיי בכלל נישט די קשיא דא קושיא מעיקרא ליתא ס'איז בכלל נישט קיין קשיא אמונה איז אין קאפ האט ער געשריגן, אמונה איז אין הארץ, יעדער איינער ווייסט פון אני מאמין, אלע ווייסן, אבער דו לעבסט מיט דעם? אמונה איז טאקע אין הארץ, אז זאלסט עס פילן, זאלסט עס אויפלעבן, דאס איז עבודת חיים, דאס איז די מצות אמונה, די והשבות אל לבבך, דאס אריינזעצן אין הארץ, אז כ'מיין ווי זאגט ער, שרייט ער קודם מאמין דיך אויף, ער גייט ארויס, אלץ צו די אייבערשטער, גייט ארויס אינדרויסן, טראך, א שאס דעם, א פליג דעם, האסט דאך געשריגן אינדערפרי ס'איז אלץ די אייבערשטער, וואס טוט זיך, וואס קריגסט יעצט מיט דעם, ס'דאך אלץ די אייבערשטער. דער לעבן מיט דעם והשבות אל לבבך דאס איז די מצות אמונה. און דאס האט אים געשריבן די חזון איש. אזוי נא נא קלויזענבורגער רב זכרונו לברכה. אין איינע שיעור דאס איז א חומש רשי אין פרשת בראשית דאס דאס שיעור דא אם איני טועה אין פרשת בראשית. ער שרייבט דארט נאך געווען צוויי צדיקים. איך האב געקענט, אזוי זאגט ער, איינער פון זיי האב איך, איינער פון די צוויי צדיקים האב איך געקענט גבוה כמלאך אלוקים. איז געווען גאר גרויס. און די צוויי צדיקים גבה טורא בינייהו. עס איז געווארן א מחלוקת צווישן זיי. איז איינער האט געשריבן דעם צווייטן א בריוו, איינער האט געשריבן דעם צווייטן א בריוו, ווי ביסטו מעיז ארויסצוגיין קעגן מיר? הידעת, ווייל דער וואס האט געשריבן איז געווען א גרויסער גאון עולם, הידעת לספור אותיות שבתורה? דו קענסט אויסעווענדיג תורה ווי מיר? הידעת לספור כל אותיות שבשס? הידעת לספור אותיות בבלי ירושלמי? ווייל יענער איז געווען א גאון עולם. הידעת לספור אותיות ספרא ספרי מכילתא? ווי גייסטו ארויס קעגן מיר? הידעת לספור אותיות רשי? אם לאו כלך לך ומה לך כי בוצע לך לקלעי. ווי קענסטו קומען קריגן אויף מיר? ער זאגט דער קלויזענבורגער רב זכרונו לברכה האט אים צוריק געשיקט א בריוו אודה ולא אבוש, כ'וועל דיר מודה זיין,

נאר אין עוד, אין עוד מלבדו, יא. פארשטיי מיר נישט אין די צדיקים, פארשטיי מיר נישט אין ביידע צדיקים, ס'איז נישט, הלוואי זאלן מיר וויסן וואס יענער האט נישט געוויסט, יא, אבער איך מיין צו זאגן די, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יא. און ממילא אז מען ווייסט אז אלץ די אייבישטער ווי האט ער געזאגט געוויינט מען זיך צו א יעדע זאך בעט מען דעם אייבישטן דארפסט א א פאר שיך יעדע זאך און דאס איז ואתחנן אל השם ואתחנן ווי זאגט די שפת אמת זאגט וואס הייסט עס מתפלל מפלל וואס הייסט מתפלל וואס איז די תו ווער ס'קען אביסל דקדוק מתפעל מפלל וואס איז מ ואתחנן די מתפלל איז די טייטש איז אז די מענטש פון טיפן הארץ איז ווערט א שטיק תפילה די ביינער אלעס ואתחנן ואתחנן די די גאנצע גוף דאווענט ס'איז נישט געזאגט משפה ולחוץ איז אויך נישט קיין וידעת היום די הארץ דאווענט און יעדער איינער דעמאלטס איז יעדער איינער רבינו בחיי זאגט די וואך רבותינו ראשונים ער זאגט אז שטייט אין פסוק וביקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך

איז דער רבינו בחיי זאגט אזוי, ער זאגט וביקשתם אין לשון רבים, ומצאת לשון יחיד, פארוואס? זאגט ער ווייל דארפסט נישט מיינען אז נאר ברבים, אוודאי דארף מען תפילה בציבור, אבער דארפסט נישט מיינען אז נאר ברבים, נאר ברבים, נאר ומצאת, דו גיבסט זיך א פארמאך און גיבסט זיך א שריי אויס צום אייבערשטן מיט די גאנצע הארץ, איז אויך ומצאת, ווען אויב כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, דארפסט נישט מיינען זאגט דער רבינו בחיי די וואך. דארפסט נישט מיינען אז ס'נאר בזכות הרבים, נאר ברבים ובקשתם, דערפאר זאגט די תורה ומצאת, א לשון יחיד, אז אפילו ווען א יחיד גיסט, געקריגן יעצט עפעס א ידיעה, די ערשטע זאך גיסט זיך א פארמאך און גיסט א רעדט צום אייבערשטן, בכל לבבך ובכל נפשך איז ומצאת, דא א שטר אין תורה, ומצאתו. זיך צוגעוויינען רעדן צום אייבערשטן. די וואכעדיגע סדרה ומי גוי גדול, אשר לו אלקים קרובים אליו, כהשם אלקינו בכל קראנו אליו. די וועלט זאגט א א ווערטל אז מ'טייטשט מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו, איינער דארף חתונה מאכן, האט ער געהאט א פעטער אין אמעריקע האט אים געהאלפן חתונה מאכן, קומט די צווייטע קינד ער קען נישט גיין צום זעלבן פעטער, זיי גייען צו א שוועסטער קינד אין ענגלאנד, קומט צום דריטן קינד ער קען נישט גיין צום זעלבן, האט ער געטראפן עפעס א צווייטע שוועסטער קינד אין אויסטראליע, אזוי ביי יעדן קינד האט זיך געטראפן א אנדערע קרוב. א גביר. דער אייבערשטער זאגט איך בין פאר דיר א סך קרובים, קום צו מיר, ומי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו, איך בין ווי אלע קרובים, איך דארף חתונה מאכן אלע קינדער, קום צו מיר, האב שכל, ומי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראנו אליו, יעדע איד, יעדע איד, אין סוף פרק הרואה אין ירושלמי אין ברכות, אמר ר' לוי זאגט דארט אין ירושלמי. אמר ר' לוי, וואס טייטש מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהשם אלקינו בכל קראנו אליו, אמר ר' לוי כמה מהלך מארץ עד לרקיע, וויפיל איז די וועג ביז צום הימל, א מהלך פון פינף הונדערט יאר, עוביו של רקיע איז אויך א מהלך פון פינף הונדערט יאר, בין רקיע לרקיע אויך פינף הונדערט יאר, יעדע הימל איז פינף הונדערט יאר, און צווישן יעדע הימל איז פינף הונדערט יאר, ס'א חשבון אז ביז צום זיבעטן הימל איז טויזענטע יארן. טויזענטער יארן שפעטער די גמרא זאגט רגלי החיות כנגד כולן בקיצור ביז צום כסא הכבוד די טויזענטער יארן אבער אדם נכנס לבית הכנסת ועומד אחורי העמוד ומתפלל שטייט אונטער עמוד ומתפלל הקדוש ברוך הוא עומד כנגדו ומסיח כלחישה מפה לאוזן פונקט ווי אזוי רעדסטו אריין צום אייבערשטן היש לך קרבה גדולה מזה? איז דען שייך א גרעסערע קרבה אזוי זאגט דער ירושלמי אויף דעם פסוק די וואך כי מי גוי גדול איז דען דא א גרעסערע קרבה אז זיך א מהלך פון טויזענטער יארן און דו גייסט אריין אין בית הכנסת עומד אחורי עמוד ומתפלל כאדם המסיח בלחישה הקדוש ברוך הוא עומד כנגדו ומסיח כלחישה מפה לאוזן היש לך קרבה גדולה מזה? די בית אברהם פלעגט קאכן אויף א מדרש די וואך, מדרש תנחומא, אמר רב תנחומא, אויף דעם פסוק כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקינו בכל קראינו אליו, די בית אברהם פלעגט נעמען און ער פלעגט קאכן אין דעם מדרש, דער מדרש זאגט אמר רב תנחומא, מעשה בספינה אחת שנסעה בין גלי הים, א שיף איז געפארן אין ים, און די אלע נוסעים זאגט דער מדרש זאגט רב תנחומא זענען געווען גוים, איין איד איז דארטן געווען. און די שיף איז אנגעקומען צו עפעס א אינזל, א אינזל, האבן זיי געבעטן דעם אידן, די אלע גוים האבן געגעבן געלט פארן אידן, ער זאל אראפגיין דארטן אויף אינזל, גיי ארויף אויפן יבשה און קויף עפעס צו עסן און טרינקען. האט זיי די איד געענטפערט פאר די גוים, וואס איז וואס האט עטץ מיר זיי געגעבן, איך בין א גאסט פונקט ווי ענק, אכסנאי אני וכי מכיר אני להיכן אלך, איך בין א גאסט פונקט ווי ענק, וואס האט עטץ מיר געשיקט? כמוני כמוכם, איך האב אויך נישט קיין מכירים דא. פון וואנען ווייס איך וואו צו גיין? זאגט רבי תנחומא די וואך אין מדרש האבן די ישיבה האבן די נכרים געענטפערט וכי יש אכסנאי יהודי איז דען דא אזא זאך א איד א גאסט א איד אכסנאי דאך בכל מקום שאתה הולך אלוקיך הוא עמך בכל מקום שאתה הולך דאך אלוקיך הוא עמך אוי פלעגט ער קאכן דער בית אברהם אין די מדרש וכי יש אכסנאי יהודי, איז דען דא אכסנאי? איז דען דא עפעס א ווייטקייט ביי אידן? ער איז דארטן פרעמד, וואו דו גייסט ביסטו דאך מיטן אייבערשטן, און דאס טייטש כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים, האט דער בית אברהם געזאגט אז אפילו גוים האבן פארשטאנען וואס דאס הייסט כל מקום שאתה הולך, להבדיל אונז אידן זאל מען פארשטיין וואס דאס הייסט כל מקום שאתה הולך אלוקיך עמך. אין יעדן פלאץ ווי דו ביסט, ווי דער בעל שם הקדוש זאגט דאס אויך ובקשתם משם את השם אלוקיך, וואס איז משם? די משם, דארטן אין עמקי דבירא רבה, דארטן גיב א געשריי ביים אייבערשטן שכת כמיני, משם טאקע פון ווי דו ביסט. די זעלבע ווערטער זאגט רבי נפתלי ראפשיצער אויפן פרשה, דער מענטש זאגט יעצט בין איך עפעס נישט אזוי געלוינט צו דאווענען, איך בין נישט אזוי געלוינט, ואתחנן אל השם, בעת ההיא, טאקע אין דעם מינוט יעצט, בעת ההיא, דארט מאך א ואתחנן, ובקשתם משם, פון דארטן, ומצאת.

ס'איז נפלא, וואס איז די נפלא בעיני כל יודעיה? כאשר יש לה כח גומר ויכולת מספיק שישיג בה האדם כל מבוקשו. מיט דאווענען קען ער כל מבוקשו אנקומען. בין סיי בהיותו זכאי וראוי לכך, בין בהיותו חסר הזכות, אפילו ער האט נישט קיין זכות. כי לא תחזור ריקם בכל עת ובכל שעה, כאמרם שערי תפילה לעולם נפתחים. שפעטער זאגט ער אסאך שטארקער.

די לשון איז א מורא'דיגע לשון, סגולת מעלת התפילה היא נפלאה בעיני כל יודעיה, כאשר יש לה כח גומר ויכולת מספיק שישיג בה האדם כל מבוקשו, בין בהיותו זכאי וראוי לכך ובין בהיותו חסר הזכות, כי לא, אפילו האט נישט קיין זכותים, כי לא תחזור ריקם בכל עת ובכל שעה, כאמרם שערי תפילה לעולם נפתחים, בכל קראנו אליו. בכל קראנו אליו. לשון רבינו בחיי זאגט די אנדערע וואך אויף ולעבדו בכל לבבכם ווי רבינו בחיי די אנדערע וואך זאגט ער וצריך אתה לדעת כי כוח התפילה גדול אפילו לשנות הטבע ולבטל הנגזר להינצל מן הסכנה רבותינו ראשונים כמלאכים דאס יעדע איד מקשט אים משום יעדע איד צריך אתה לדעת כי כוח התפילה גדול אפילו לשנות הטבע ולהינצל מן הסכנה ולבטל הנגזר יעדע איד יא, מ'דארף זיך עס איין. דאס איז, דאס איז ווען א מענטש חזר'ט זיך עס איבער, ער לעבט מיט דעם, מיט די אמונה, ער רעדט צום אייבערשטן, די אמונה ווי ער האט געזאגט אז מ'דארף, אז מ'דארף מיט דעם לעבן, נישט ווי איינער דארטן געקומען דארטן, ער איז געגאנגען צו א, צו א דאקטאר, ער האט געהאט דארטן, דער דאקטאר האט אים געלייגט אייז, אייזנדלעך אויף די ציינער, און ער האט געדארפט פארגלייכן די ציינער, פארגלייכן די ציינער, איך דארף גיין מיט דעם א יאר, צוויי. פארגלייכן די ציינער. דער דאקטער האט אים געזאגט, האט ער געדארפט אויך קומען צום דאקטער איינמאל אין א פאר וואכן. ער האט אים געלייגט די אייזנס. האט ער געזאגט פארן דאקטער, איך האב נישט קיין נערוון. גיי נעם אלע ציינער אין איינמאל מאך מיר עס גלייך. אין איינמאל! האט ער אים געזאגט, איך מאך עס אין איינמאל האב איך שפעטער נישט וואס צו גלייך צו מאכן, אלע ציינער פאלן זיך ארויס גלייך. דאס גייט נישט אזוי, דאס גייט איידל איידל, אזוי איז אויך די אמונה, אמונה איז א זאך וואס מען דארף עס כסדר, כסדר, מיד, דאס גייט נישט אין איין מאל, דאס לעבן מיט דעם, רעדן צום אייבערשטן, רעדן צום אייבערשטן, לעבן מיטן אייבערשטן, דאס איז נישט אין איין מאל. קיווע דער צווייטער איז געקומען צום דאקטער און זאגט אבער איך ווייס נישט, ער קומט נאך א חודש אבער איך פיל נישט ס'איז געווארן גלייך, איך פיל נישט, זאגט ער דו צודרייטער, דו פילסט נישט און דארפסט נישט פילן, נאך אפאר יאר וועסטו אלץ פילן. די זעלבע זאך, דער מענטש געוויינט זיך צו פאמעליכווייז, ער רעדט צום אייבערשטן מיט אמונה, און מיט די צייט ער פילט ווי ער איז אן אנדערער מענטש. אלץ די עיקר אז דאס זאל זיין מיטן הארץ, צי דאס איז די תפילה זאל זיין מיטן הארץ, ווי ער זאגט די חידא נאך די וואך, ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור, זאגט די חידא וואס טייטש בעת ההיא לאמור, זאגט ער ראשי תיבות, הלב. בעת ההיא לאמור ראשי תיבות הלב, הלב, אז די עיקר די תפילה זאל זיין מיט כוונת הלב, כוונת הלב, און אפילו ווען ער זעהט די הארץ איז נישטא, איז ווי זאגט ער דארטן הושענא אין הושענא, ווי מיר זאגן הושענא רבה, הושענא למען שופכים לך שיח בלא לב ולב, ווען ס'איז נישטא די הארץ, ס'לאזט זיך נישט, אבער זוך דעם הארץ, אן דעם הארץ זוכסטו דעם הארץ. פארשטייט זיך אז מ'דארף מתפלל זיין מ'זאל האבן דעם הארץ. א באקאנטע מענטש איז אריינגעגאנגען צום קאצקער רבין און האט אים געזאגט ער האט א בארג מיט צרות קומט אן צו גיסן זיינע אלע צרות האט דער קאצקער רבי געזאגט פארוואס דאווענסטו נישט זאגט ער רבי דאס איז עפעס א פעקל איך קען נישט דאווענען האט ער געזאגט פארוואס זאגסטו צום סוף די ערגסטע צרה די ערגסטע צרה דארפסטו נעמען אנהייב דו קענסט נישט דאווענען אבער מיר פון דעם מאך אויך א תפילה ווי זאגט ער למען שופכים לך שיח בלא לב ולב דאס אז דו קענסט נישט דאווענען מאך פון דעם א תפילה בעטן אז מען זאל קענען דאווענען דער בעל הפלאה טייטשט די וואך, ובקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, טייטשט דער בעל הפלאה, ער זאגט אזוי, דאס שטייט שוין אין יערות דבש אויכעט, השם שפתי תפתח, וואס איז די בקשה? א מענטש זאל מתפלל זיין ער זאל קענען דאווענען, דאס איז די תפילה השם שפתי תפתח, ער זאל קענען דאווענען. וואס טייטש השם דאס איז די הארץ, צור לבבי וחלקי אלקים לעולם, אז די הארץ זאל עפענען די ליפן, נישט זאל זיין מיטן הארץ, בעט מען השם מען זאל קענען דאווענען מיטן כוונה, זה השם שפתי תפתח. איז זאגט די בעל הפלאה דאס איז די טייטש די וואך, ובקשתם משם את השם אלקיך, מיר פארן דאווענען אונז צו זוכן, אונז בעטן דעם אייבערשטען אז אונז קענען דאווענען. ומצאת וועסטו געהאלפן ווערן, וועסטו געהאלפן ווערן, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, וועסטו האבן הארץ ביים דאווענען. ער האט בעטן השם זאגט ובקשתם משם את השם אלוקיך אז זאלסט בעטן אז דו זאלסט קענען דאווענען זאלסט קענען מכוון זיין ומצאת וועסטו דאס טרעפן וואס וועסטו טרעפן אז כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך אז דו זאלסט קענען טאקע דאווענען רב מעכעלע זלאטשובער טייטשט די זעלבע זאך די משנה שטייט אין משנה חסידים הראשונים שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם למקום פרעגט דער רב מעכעלע דער סדר דארף זאגן פאר וואס היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם למקום

אזוי אזוי אויף בין הזמנים, אזוי די וואך איז דא א פסוק רק השמר לך ושמור נפשך מאוד, מ'דארף אכטונג געבן, מ'דארף א שמירה ברוחניות ובגשמיות, אויפן גוף און אויפן נפש. און דער כלי יקר זאגט אבער, רק השמר לך איז די גוף, אבער ביים נפש שטייט ושמור נפשך מאוד, צו וויסן אויפן נפש דארף מען שטערקער אכטונג. דער אייבערשטער זאל אפ דער רבונו של עולם זאל אפהיטן גאנץ בית ישראל, אפהיטן פון אלסדינג. רק השמר לך דאס איז די גוף, אבער ושמור נפשך מאוד, דארט די נפש דארף מען מער אכטונג געבן. און אין פיר חודש שטייט אביסל שארפער, ער זאגט רק כשמע לך חדש, די גוף דארף מען אכטונג געבן, אבער רק, דארטן שטייט א מיעוט, א מיעוט. אבער ושמור נפשך, דארטן מאוד, דארטן דארף מען גאר שטארק אכטונג געבן. גדרים אין יראת שמים. גדרים אין יראת שמים! ווי דו זאגסט ויהי מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אז די מורא שמים זאל זיין פונקט ווי דו האסט מורא פון דיין בשר ודם, דו גיבסט אכטונג אויף די בשר ודם, נעמסט גיבסט זיך אכטונג אוועקלויפן פון מחלות, זיך אכטונג געבן פון מחלות, זייער גוט, מען דארף זיך אכטונג געבן טאקע, אבער אזוי איז אויך מורא פון א עבירה, איז דאך אויך זיך דערווייטערן אזוי, יא דו נעמסט א מאסקע מיט א חיסון, מיט וואס נישט, אלסדינג זיך דער ווייל האסט מורא, כמורא פונקט ווי דו האסט מורא אויף דיין בשר ודם אזוי איז אויך מוזט האבן מורא פון א עבירה, מורא פון א עבירה, גדרים אין יראת שמים, כסדר. כסדר גדרים אין יראת שמים. מיר געשיקט יענע וואך א בריוו א אינגערמאן, א מגיד שיעור אין איינע פון די קארלינער ישיבות, א מגיד שיעור אין א אין א שיעור פון דרייצן פערצן יעריגע בחורים, דרייצן פערצן יעריגע, ער שיקט מיר דארטן צוויי בלעטער אין בריוו, אין איין בלאט שרייבט ער אז דער עפעס א בחור איז אראפגעפאלן דארטן ערב שו ע איז ער ארויסגעפאלן פון די פופצנסטע שטאק פון פארענטשע. זעקס זעקס מעטער אראפגעפאלן, איז אראפגעפאלן אויף די אויגן, און די אויגן איז געווארן אנגעבלאזן, זיי געקומען אין שפיטאל זענען געווען זיכער אז ער האט פארלוירן די ראי', געווען זיכער ער האט פארלוירן די ראי', און ער איז געווען אין שפיטאל, נאך אפאר טעג נאך די אלע, מיט די אלע צילומים, איז מען געוואר געווארן, זיי האבן געזאגט די דאקטוירים אז ער האט געשפירט א ריר, ווען נאך איין ריר וואלט ער פארלוירן די ראי' אינגאנצן, ס'איז ממש א ריר לעבן דעם אישון, נאך א ריר וואלט ער פארלוירן די ראי'. ממש ניסי ניסים. זאגט זי ניסי ניסים, און א אינטערעסאנטע זאך זאגט שרייבט ער אויך די מגיד שיעור, אז דער בחור האט זיך גע די אויגן אויסגעזען געפערליך אנגעשוואלן אנגעקומען, אבער ס'האט גארנישט וויי געטון, ס'האט אים גארנישט וויי געטון, און און אין שפיטאל איז מען געוואר געווארן נאך אפאר טעג, זיי האבן געמיינט זיכער ער זעט נישט בכלל, מ'איז געוואר געווארן שפעטער אז א ריר שפעטער וואלט ער פארלוירן די ראי', דאס שרייבט ער אין איין צעטל. שפעטער בעט ער מיר קוק אריין אין דעם צעטל אונטער דעם וואס איך שרייב דא. אונטער דעם איז געווען א צעטל.

זיי רופן דאך עס חופש, חופש, אין חינוך אין שין פ ז איז ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ס'איז א הכנה פאר שין פ ח, אותיות חופש, הכנה ולא תתורו אחרי לבבכם לערנען דעם חינוך אביסל. דער מנחת חינוך מיטן חינוך. א שארפער חינוך דארטן. אבער דער מנחת חינוך ברענגט דארטן דברי הרב המחבר קשרם על לוח לבך.

נוי במשנה זהירות, לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם, ווען מ'גייט ארויס יראת ה' אלמדכם. און ווי האט ער געזאגט דער שריפת המקדש, תוס' זאגט דארטן, ווי אזוי האט מען געקענט פארברענען, די בית המקדש איז דאך געווען שיש, זיך נישט געקענט פארברענען. נאר צווישן די שיש, תוס' זאגט צווישן די שיש איז געווען צוויי שורות שיש, צווישן איז געווען עצים. און די פייער האט זיך אנגעכאפט ביי די עצים צווישן די שיש. צווישן.

דערציילט ער דארט אין א מעשה אז די אפטער רב איז אמאל אריין געקומען אין א שטאט און ס'האט געהייסן ער גייט דאווענען שבת אינדערפרי אין גרויסע בית מדרש אין גרויסע בית מדרש איז א גרויסע שמחה איז ארויס געגאנגען ראש הקהל מקבל פנים זיין און די אפטער רב איז אנגעקומען לעבן בית מדרש ער גייט נישט אריין מען פרעגט רבי פארוואס די רבי גייט נישט אריין זאגט ער ער פילט די בית מדרש איז פול מיט תורה ותפילה די רבי איז געווען פרייליך אה די בית מדרש איז פול מיט תורה ותפילה אה. איז פארוואס גייט נישט אריין דער רבי? האט ער געזאגט, ניין, איך וועל אייך מסביר זיין, נארמאל, א מענטש לערנט אינעווייניג און דאווענט אינעווייניג, איז ווען ער גייט ארויס דארף ער אריינגיין פונקט ווי איינער וואס האט, פונקט ווי איינער האט געלערנט, איינער האט געדאווענט, אכטונג געבן אויף די אויגן, אכטונג געבן אויף די מויל. דא איז עכט די תורה תפילה געבליבן אין בית מדרש, ארויסגעגאנגען ווי אין גאטשעס, זיי האבן געלערנט אינעווייניג, געדאווענט אינעווייניג, ארויסגעגאנגען אינדרויסן ווי אין גאטשעס דארט, נישט געהיט, נישט די אויגן. איר זאגט ער טייטשט דאך די איז די אפטער נישט געוואלט אריין גיין און ס'איז פול מיט תורה ותפילה ס'איז נישט ארויס אינדרויסן טייטש זאגט דער סקולענער דאס טייטשט לכו בנים שמעו לי יראת השם ווען איר וועט ארויס גיין פון בית מדרש זאלט איר האבן יראת שמים ווער רעדט דא רבותי ס'קומט חמשה עשר באב און דער דער בת עין זאגט ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך זאגט דער בת עין מה איז פינף און פערציג ס'איז דא פינף און פערציג טעג פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה

פֿון חמשה עשׂר באָבֿ, און געדאַרפֿט צודעקן מיט אַ דיקע פּערנע. מע האָט אים געפֿרעגט, װאָס איז געשען? האָט ער געזאָגט, אַז זײַן שװעסטער האָט אים געזאָגט, אַז מע בענטשט חודש אלול אַ פֿיש אין ים ציטערט. האָט ער געזאָגט, װאָס פֿאַרשטײען די פֿיש אין ים? אָבער יאַך פֿיל דאָך יאָ. ער האָט געזאָגט, איך פֿיל, פּונקט װי מע ריטשט אױבן שױן די בענקלעך. מע ריטשט שױן די בענקלעך, ממילא האָט ער געדאַרפֿט אַ, אַ דיקע פּערנע, ער האָט געציטערט פֿון, ער האָט געציטערט פֿון פּחד. האַ? ווייל אונזער פערנע איז די עיר קאנדעישן, און נישט קומען דא זאגן פארלעשן די עיר קאנדעישן, נישט דאס האב איך געמיינט, אבער פארלעשן די גלידה, די אייז קרעם פארלעשן למיניהם, דאס אביסל פארלעשן יעצט. איך מיין וויסן וויסן וואס דאס מיינט. אה. זיי האבן שוין געפילט ווי מען ריטשט. ווי האט מיר איינער געזאגט, איינער האט מיר געזאגט ער האט געפרואווט. ער האט געפריווט אפצושטעלן טרעמפן, מען האט געהאט א קינד אין שפיטאל, ער האט געפריווט אפשטעלן טרעמפן, איינער די ערשטע די צווייטע די דריטע קיינער שטעלט זיך נישט אפ, ביז איינער האט זיך אפגעשטעלט און האט אים גענומען ביזן שפיטאל, האט ער אים געזאגט פש, איך זעה ביסט אזא טייערע איד, נעמסט אפ ביזן שפיטאל, איך זעה ביסט אזא צדיק, זאגט ער ניין איך וועל מסביר זיין, די דאקטוירים זאגן אז פאר א תענית למשל ערב תשעה באב, מענטשן נעמען און מען גיבט זיך א טרינק אן, ערב פאר סעודה מפסקת מען טרינקט זיך אן אסאך, דאקטוירים זאגן אז דאס איז נישט גענוג, די לעצטע מינוט זיך אנטרינקען, מען דארף זיך, מען דארף אנפילן די גוף מיט נוזלים, א א פאר וואכן פריער דארף מען אנפילן די גוף מיט וואסער, יא מיט נוזלים, א פאר וואכן פריער, עס איז נישט גענוג די לעצטע מינוט, האט ער אים געזאגט די זעלבע זאך, פאר כל נדרי, ווען די עולם גייט מיט קיטלעך וועט יעדער איינער אפשטעלן א טרעמפ, א היטש, יעדער איינער וועט אפשטעלן א היטש, ווייסע קיטלעך, אלע האבן דאך מורא.

די גמרא רבותי, די גמרא זאגט צו הבטחה, די הבטחה פון די גמרא, אין בבא בתרא, אין תענית ל' אלף און בבא בתרא, אז מכאן ואילך מאן דמוסיף יוסיף, רש"י זאגט דארטן דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה ווער ס'מוסיף צו לערנען ביינאכט פון חמשה עשר באב, יוסיף חיים על חייו, ויוסיפו לו שנות חיים זאגט דער רשב"ם, מען טוט מוסיף זיין שנות חיים, א הבטחה פון די גמרא אויף אריכות ימים.

ער זאגט דאס כלפי די הלכות פון בעלי תפילות פאר פאר ראש השנה דרײַ טעג פריער, און זאגט ער היינט נישטא קיין בעלי תפילות, היינט איז יעדער איינער זאגט ער איז א בעל הרינה ותפילה, ער איז ביי דארט מתבודד לעצמו ג' ימים מילא האבן זיי זיך אליין געבן א שאקל ווייל היינט נישטא קיין בעלי תפילות היינט יעדער איינער פאר זיך, איז ממילא די בלאט גמרא מעג אויך יעדער איינער אנהייבן צו לערנען די בלאט גמרא. יעדן טאג, יעדער איינער פאר זיך א בעל תפילה. אבער על כל פנים, דער ענין פון יוסיף לו חיים על חייו, אוודאי ווער ס'לערנט א בלאט גמרא, אדרבה אשרי לו. אבער יוסיף לו חיים על חייו דארף א איד וויסן אפילו אין פינף מינוט אויך. אויב דו ביסט מוסיף פינף מינוט וואס דו האסט נישט געלערנט, גייסטו אריין אינעם טיקעט פון יוסיף לו חיים על חייו. זאת ועוד, איינער וואס איז צוויי משניות פרק אבות, האסט ביז היינט נישט געלערנט, יא? הייבסט אן צו לערנען פון חמשה עשר באב צוויי משניות פרק אבות פארן שלאפן, ביסטו אינעם טיקעט פון יוסיף לו חיים על חייו. יוסיף לו חיים על חייו. רבותי, וועלן מיר אריבערגיין יעצט, אויף א פאר מינוט בקיצור אין אן אנדערע ענין. איז א ביסל מער צו די עלטערן, אפילו די בחורים זענען נאך דאס, אבער די וואך שטייט א מצוה אין תורה, ושננתם לבניך. רש"י זאגט אלו התלמידים, בניך האט דער רמב"ן זאגט די וואך, ושננתם לבניך זאגט דער רמב"ן, הנה אנחנו מצווים שידעו בנינו המצוות, ואיך ידעו אותם אם לא נלמדם, וואס איז מצוות ושננתם לבניך? אין תורה שטייט אין פרשת ווייל דער רבונו של עולם זאגט כי ידעתיו אויף אברהם אבינו, וואס טייטש ידעתיו, רשי זאגט לשון חיבה, דער רבונו של עולם זאגט איך האב ליב אברהם אבינו, כי ידעתיו לשון חיבה, פארוואס האב איך אים ליב? פארוואס אברהם אבינו ווייל ער האט השגות עשרה נסיונות? נישט, וועגן איין זאך האב איך אים ליב, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה', לעשות צדקה ומשפט, ווייל ער איז מצוה את בניו, כאטש מען רעדט דא אויף אברהם אבינו, אבער גיט אכטונג אויף די קינדער'ס יראת שמים, ער איז מלמד די תורה, מלמד תורה, דערפאר ידעתיו האב איך חיבה צו אים, במה דברים אמורים, א איד דערציילט ר' בערל רוט, ער זאגט ר' שלומקע זווילער האט אים אמאל געזאגט, אז אלע מלמדים דארפן וויסן, יעדער מחנך, זאגט ער מחנך, ער האט געזאגט אפילו מחנכים, פון די בעיביס בעיביס דארפן וויסן די רשי וואס שטייט אין פרשת פנחס שטייט אין פרשת פנחס ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו זאגט רשי וואס הייסט קח לך מ'קען נעמען א מענטשן? מ'קען נעמען א מענטשן מיט די הענט? וואס הייסט קח לך? וואס זאגט רשי הקדוש קחנו בדברים מיט ווערטער וואס זאלסטו אים זאגן? זאלסט זאגן פאר יהושע בן נון אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום האט געזאגט רבי שלומקע זווילער אז יעדער מחנך דארף וויסן, יעדער מלמד, אז יעדן טאג זאגט אים די אייבערשטער פון הימל אשריך שזכית להתעסק במלאכת הקודש, און ער האט אים אנגעהויבן צו ציילן אזוי מיט די פינגערס, ער האט אנגעהויבן ציילן מיט די פינגערס, אז דאס איז נישט דווקא פאר מלמדים וואס לערנען מיט גרויסע קינדער צו מיט גרויסע בחורים, נישט דווקא וואס לערנען גרויסע קינדער גמרא, נאר אפילו וואס לערנען אלף בית, וואס לערנען קלייניקייט. דארף מען וויסן אז עס גייט ארויס צו עם א בת קול יעדן טאג אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום האט געזאגט שפעטער און אפילו די זעלבע זאך ביי כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים אז די אלע מחנכות און אפילו פון די בעיביס פון די מחנכות וואס זענען מחנך קליינטשיקע מיט גרויסע דארף מען וויסן אז עס גייט ארויס פאר זיי א בת קול יעדן טאג אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום און האט געזאגט ס'איז דא אזעלעכע וואס ס'גייט זיי ארויס צוויי מאל א טאג דער בת קול. כ'ווייס נישט וואס ער האט געמיינט צוויי צוויי מאל א טאג מי יעמוד בסוד קדושים, ס'קען זיין אז טאמער דער מלמד האט געכאפט עפעס א גוטן פארציע פון איינע פון די עלטערן קריגט ער נאכאמאל דעם בת קול פון אים דעמאלטס, אבער על כל פנים, אבער איך מיין דא עפעס אנדערש, דאס איז דער בת קול איז נישט נאר מלמדים, יעדער טאטע וואס האט קינדער גייט ארויס א בת קול, גייט אריבער שוועריגקייטן מיט די קינדער, זאלסט וויסן אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום, ס'נישט דיינע קינדער ס'איז דער רבונו של עולם'ס קינדער, און ממילא גייט דארף מען וויסן אביסעלע מיט א אכט געבן. וואס מיין איך מיט אכט געבן? כ'וועל פארליינען דא א לשון פון די מהריט, דאס איז א זון געווען, דאס איז געווען א זון פון די מביט, און די מהריט האט א ספר צפנת פענח, ער שרייבט עס דא אזוי, הער דעם לשון, ציפור זה, אין פרשת כי תצא שרייבט ער עס, ציפור זה, אין פרשת כי תצא, ציפור זה אינו מצוי אצל בני אדם אלא מצד ההכרח. נאר בשעה שעוסק בישוב העולם ובקיום המין. כי לצורך עצמו איז דער ציפור פאר זיך, ווייסט ווי ער דרייט זיך, בהרים ובגאיות ובמדברות מצא ביתו. אבל לגדל, פארוואס ער אנטלויפט זיך פון מענטשן, מענטשן זאלן אים נישט כאפן. אבל לגדל בניו צריך הוא לבוא אל הישוב. וועגן מגדל זיין די קינדער דארף ער קומען אין ישוב. והקדוש ברוך הוא הטביע בו. זאגט די מהריט, דער רבונו של עולם האט אריינגעגעבן א טבע.

אז דער ציפור איז מוכן זיך מוסר נפש זיין וועגן די קינדער, קל וחומר וויפיל איז א מענטש מחיוב זיך מוסר נפש זיין פאר די קינדער, כ'מיין קלאר גערעדט וועגן די טרייפענע כלים, ווי גיבסטו נישט אכטונג וועגן קינדער? וועגן קינדער קענסטו נישט זאגן ס'איז שווער, דער ציפור איז זיך מוסר נפש פאר די קינדער, ער איז זיך מוסר למעשה פאר די קינדער. די ווייסט דאך וויפיל הייזער נעבעך חרוב געווארן וועגן די כלים, די ווייסט דאך, זיי דאך אביסעלע מוסר נפש, ווי צו געזאגט ער דארף עס פאר פרנסה, יא ווי זאגט ער דארטן ירוד ירדנו בתחילה לשבור אוכל, די ערשטע ירידה הייבט זיך אן וועגן פרנסה, לשבור אוכל, ירוד ירדנו ביז די אייבישטער זאל שומר ומציל זיין. מיר זאגן אמאל רבי יוסף חיים זאנענפעלד האט געדארפט אמאל אוועק שיקן א מלמד, איינמאל האט געדארפט דארטן אוועק שיקן א מלמד, האט ער געפרעגט רבי יוסף חיים, וואס איז, האב איך נישט וואס צו עסן?

דער בית יוסף זאגט זייער א אינטערעסאנטע זאך, דער בית יוסף זאגט אז נח האט געלעבט צוויי שווערע דורות, דור המבול מיט דור הפלגה, דור המבול איז פור חטאים, דור הפלגה איז כפירה, זאגט דער בית יוסף אזוי, אויף דור המבול, דור המבול, אויף דעם פאסט צדיק, צדיק יסוד עולם, אויף קדושה הייסט צדיק, נישט תמים, קדושה הייסט צדיק, צדיק איז סוד עולם. אויף דור הפלגה וואס דאס איז כפירה, אויף דעם איז דא תמים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, התהלך עמו בתמימות, אמונה. יא, זאגט דער, זאגט דער, זאגט דער בית יוסף, נח איש צדיק תמים האט געהאט צוויי דורות, צדיק כלפי דעם דור המבול, צדיק יסוד עולם, תמים איז כלפי די אמונה איז געווען דור הפלגה, אבער ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר נח בוא אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, ביסט דו געווען כלפי דעם מבול, איז דארטן שטייט נישט תמים, דארט שטייט צדיק, ווייל נאר רב שיע פינק, ער זאגט, ער זאגט א זיס ווארט, בדרך צחות, ער זאגט ביי א דור המבול זאגט ער, ביי א דור המבול איז זיי נישט קיין תמים, געב אכטונג מיט די קינדער, געב אכטונג זיי נישט קיין תמים, זיי נישט קיין תמים און געב שטארק אכטונג ווייל ווייל דער אייבערשטער זאל אפהיטן אז עס קומט אריין אין שטוב, געב אכטונג, געב אכטונג ביי א דור, ביי א דור המבול, געב אכטונג דא זיי נישט קיין תמים. אויפן מבול שטייט און ווען שטייט ער אז דער דער דער דער מן הטומאה משתוללת בראש כל חוצות זענען די קינדער שווער דא צו זאגן לעבן די חברה לעבן די קינדער אויך דא אבער די קינדער זענען אמאל קלוגער און ממילא אוי אך און וויי דער וואס פארמאכט די אויגן אזוי מיט א תמימות אהין אהער דארף וויסן גדרים וסייגים פארשטייט זיך די גדרים וסייגים דארף זיין מיט א זיסקייט ביי די קינדער מיט א זיסקייט איז דאך א באקאנטע ווארט וואס שטייט ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו אמור אל הכהנים רשי זאגט דארטן להזהיר גדולים על הקטנים להזהיר גדולים על הקטנים מען זאגט פאר א כהן זיי זיך נישט מטמא פארוואס זאגסטו אים פארוואס זיי זיך נישט מטמא ווייל דו ביסט חשוב ביסט א כהן ביסט א כהן! אזוי איז צו זיי מחשיב זיין די גדרים, נישט מען טאר נישט, מען טאר נישט, מען טאר נישט, זיי אים מסביר פונקט ווי, פונקט ווי מען היט אויף א כספת, אויף זהב טהור, אויף א סעיף, אזוי ווי מתוך התרוממות, נישט זיך פילן אז ער איז נעבעך, נאר פונקט פארקערט, פארשטיין, פארשטיין א א א א א אז דו ביסט דערהויבן, פונקט ווי מען זאגט פאר א כהן ביסט חשוב. ווייל.

איז זייער שווער דא מאריך צו זיין ווייל די בחורים האבן זיי מיך דא אוועק געזעצט פונקט אן בין הזמנים איז ער דא געקומען די בחורים פארשטייט און איך האב מורא אז איינער וועט מסביר זיין פאר די עלטערן דאס איז זייער נישט הוגן אבער אבער איר פארשטייט אבער אבער פארשטיין אריינגעבן די זיסקייט דער אשרינו מה טוב חלקינו מה נעים גורלינו מה יפה ירושתינו די גרויסע עושר וואס א מענטש האט ווען מען טוט רצון השם אז א שטייגער ר' עליע ראטה ר' עליע ראטה פלעגט איבערזאגן פון ר' שלומ'קע אזוי פלעגט ער איבערזאגן, עס שטייט אין איש חסידך, רב עליע ראטה זאגט ער, רבי שלומ'קע זוויל האט אים געזאגט אז א בלאט גמרא שבת איז פונקט ווי פינף הונדערט בלעטער גמרא אינמיטן די וואך, און איין מזמור תהילים שבת איז פונקט ווי פינף הונדערט פרקי תהילים אינמיטן די וואך. על דרך זה, אזוי שטייט רבי שלומ'קע האט אים געזאגט, איך מיין על דרך זה, אויך אז מען זינגט איין קה רבון עלם ועלמיא מיט די קינדער שבת, די פינף הונדערט שעה אינמיטן די וואך, מיט א ניגון, דארטן אריינגעבן א יראת שמים, מיט א ווארעמקייט, מיט א געשמאקע ניגון, דארטן אריינגעבן די יראת שמים. עס גייט נישט מיט אסור אסור אסור, מיט אביסל מיט שכל. אינטערעסאנטע זאך, די ווארט וואס זאג איך יעצט, דער פני מנחם ברענגט עס,

איז זאגט ער דאס איז שמעתי, ער האט עס געהערט ווען ער איז געווען א קטן א מוטל בעריסה, דערפאר ואיני יודע לפרש וואלט איך דעמאלטס נישט פארשטאנען, אבער שמעתי דאס איז נקלט געווארן ביי אים, שמעתי ו אויך דער פריים לאך אויך דער פריים קניאסקעל אב לחיים לחיים, די זעלבע שאלה, שמעתי, איך האב עס דעמאלטס געהערט ווען ער איז געווען, איר פארשטייט, איך מיין צו זאגן, אכטונג אין קליינע קינדער זאלן נישט נקלט ווערן, עס האט נאר א טאטע, עס איז נאר א טאטע צו קינדער, גיב אכטונג, גיב אכטונג וואס דו האלטסט און גיב אכטונג וואס דו רעדסט. להיפך, דא איז געווען א גאון ישראל דא אין בני ברק, רבי נתן געשטעטנער. ער ברענגט אין זיין ספר, זיין ספר דברי בן עמרם, ברענגט ער א אינטערעסאנטע לשון, איך דארף פארליינען דעם לשון. רבי נתן שרייבט דא אזוי, זייער א אינטערעסאנטע זאך, סיפר לי שאר בשרי, ירא וחרד לדבר השם, ס'האט אים דערציילט מרן רבי אליקים קאפל, א משפחה זיינע, האט אים דערציילט פאר רבי נתן, שכאשר נולדתי, אז ווען רבי נתן איז געבוירן געווארן, אמר אדוני אבי הצדיק למיילדת האט זיין טאטע ר' עמרם האט געזאגט פארן מיילדת אז מען פלעגט דאך קומען די מיילדת אין שטוב אמאל יא די מיילדת איז געווען אין שטוב האט ער געזאגט פארן מיילדת ר' נתן'ס טאטע שאם הילד שיוולד יהיה בן זכר טאמער וועט ער זיין א בן זכר אז לא תשמיע שום קול לא תדבר דבר אז זי זאל נישט רעדן קיין ווארט זי זאל נישט רעדן קיין ווארט ווייל ער זאל נישט הערן קול באישה די ערשטע און ווען ער וכשבאתי לאויר העולם ווען ער געבוירן געווארן טאקע און ואבי ז"ל היה בחדר השני רב עמרם איז געווען אין די אנדערע צימער ונודע לו שנולד בן זכר האט דאך איר געזאגט זאל נישט רעדן און ער האט געהערט אז נולד בן זכר התחיל ללמוד גמרא בקול רם כדי שהקול הראשון שישמע הילד בבואו לעולם יהיה קול תורה האט ער אנגעהויבן צו שרייען גמרא בקול רם קול תורה איר פארשטייט ווי עס וואקסט אזא רב נתן מיט אויף אונז אביסל די לימוד, איך פארשטיי ווי זאגט ער קטן יודע לדבר אביו מלמדו תורה, די ערשטע זאך זיין תורה, מיט צו זאגן צו א די אן אנהייב רעדן האקעל בשר רייש, געב אכטונג קליינע קינדער, געב אכט, כחצים ביד גבור כן בני הנעורים, ווען דאך א באקאנטע ווארט, א כל זמן, פונקט ווי א מענטש וויל ווארפן א חץ, כל זמן די חץ איז ביי דיר אין די האנט קענסטו ווארפן וואו דו ווילסט, צו ארויסגיין פון דיין האנט איז ערלעדיגט. געב אכטונג אלס דא די גרעסטע און מיט שכל מיט שכל ווי ער האט מיר געזאגט אלץ מיט שכל נישט ווי די שפראך איז נישט אבער די גדרים מיט סייגים מיט אלצדינג גדרים מיט סייגים מיט א זיסקייט איך געהערט פון מיין טאטן פארגאנגענע וואך א מעשה אמאל פארשטייט זיך דאס איז נישט קיין דאס איז נישט אויף להלכה ולמעשה בל תדרענה ווייל דאס איז א מעשה פון א איש אלוקים אבער א מעשה נורא איך האב עס געהערט אין לאס אנדזשעלעס פאר פופציג יאר צוריק, ער איז געווען אין לאס אנדזשעלעס און ער האט דארטן איינגעשטאנען ביי רבי אלעזר אדלער, רבי אלעזר אדלער'ס רעבעצן איז געווען א אייניקל פון רבי שלמ'קע, רבי שלמ'קע זוויהלער'ס בת בתו, און זי איז געווען א יתומה און זי איז געוואקסן ביי רבי שלמ'קע, און זי, רבי אלעזר אדלער'ס רעבעצן האט געפרעגט אמאל מיין טאטן זכרונו לברכה ווען ער איז דארטן איינגעשטאנען, ווען אייער טאכטער וואלט אייך געבעטן געלט אויף א טיקעט פאר א טיאטער, וואס וואלט איר געטון?

האט רבי שלומ'קע ארויסגענומען געלט און האט איר געגעבן. ווען זי איז געגאנגען, זי איז געווען לעבן די טיר, איז רבי שלומ'קע צוגעגאנגען צו איר און האט איר געזאגט, האט איר גערופן ביים נאמען און האט איר געזאגט, האסט געזען, האסט מיר געבעטן געלט איך האב דיר געגעבן, אבער זאלסט וויסן אז מיין הארץ איז מיר צוריסן אויף שטיקער, עס איז מיר שותת דם אז דו גייסט דארטן. האט זי געזאגט, איך האב אוועקגעווארפן די געלט אויפן טיש, איך האב געזאגט, זיידע איך זאג דיר צו כ'וועל אין לעבן דארט נישט גיין! כ'וועל אין לעבן מער נישט גיין דארטן. האט זי געזאגט פאר מיין טאטן זכרונו לברכה, פארוואס? פארוואס האט זי עס געמאכט? פארוואס האט זי צוגעזאגט? זי האט געהאט א שווערע שווערע יצר הרע דארטן צו גיין. ס'איז דעמאלטס נעבעך געווען א ביטערע ירידה, אלע חבר'טעס זענען געגאנגען. א שווערע יצר הרע האט זי געהאט צו גיין. אבער זי האט געזען ווי ער האט איר געגעבן, זי האט געזען ווי ער איז איר געטריי, ווי ער פארשטייט איר יצר הרע. ער איז אראפ צו איר, דערפאר האט זי מחליט געווען, זי וועט אים נישט מצער זיין. רבותי, איך וויל חלילה וחס נישט קומען דא וועגן די מעשה, דאס איז א מעשה פון א איש אלוקים, אויף דעם דארף מען דאס איז נאר רב שלומקע וואס האט געוויסט די משקל הזהב וואס יא און וואס נישט, שטענדיג דארף מען שואל זיין פון א אדם גדול, שאלות, איך וויל נאר די מעשה דערציילן, וואס איז די טייטש ווען דער ווען דער מענטש איז דא אזא ווארט, לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומית שבלב, יעדער דונער אבער האט פריערט א בליץ, מאך אים לעכטיג פריערט, דארף געבן א רעם פארן קינד אבער פריערט מאך לעכטיג, פריער דארף זיין א בליץ, לעכטיג, מיט א לעכטיגקייט, מיט א ווארעמקייט אריבער, מיט א, מיט א זיסקייט. אוי מיט א זיסקייט. אוי מיט א זיסקייט, מיט א זיסקייט, מיט אמירה רכה. זאגט ער ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו. ר' משה פיינשטיין פרעגט עפעס די גאנצע צייט ויאמר, ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים ואמרת אליהם, אבער קיין איינמאל נישט וידבר? שטענדיג שטייט דאך וידבר, דבר. ט ווייל דאס צו טון דא להזהיר גדולים על הקטנים איז נאר אמירה רכה, נאר מיט אמירה רכה, אביסל שטארק אבער מיט אמירה רכה. אמירה רכה אבער שטארק. פארשטייט זיך ס'דא אזא ווארט כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים, איז דא א ווארט אז דער חץ אויב וואס נענטער דו ביסט צום מטרה דארטן ווי דו ווילסט שיסן, איז נאר האפענונגען אז ס'וועט קולע זיין פונקט צו מטרה, וואס ווייטער דו ביסט, וואס ווייטער דו ביסט, איז וועק ווייניגער סיכויים אז ס'וועט אנקומען צו מטרה, יא? זאגט ער די זעלבע זאך איז בני הנעורים, וואס מער דו וועסט זיין נענטער צו אים, וועסטו ער וועט זען דיין אהבה, ער וועט פילן דיין אהבה, דו וועסט זיין נאנט צו אים, וועסטו קענען משפיע זיין אויף אים מער, כחצים ביד גבור, פונקט ווי דארטן, וואס נענטער דו ביסט צו מטרה וועסטו קענען מער שיסן, וועסטו קענען מער שיסן, הדברים מפורשים. אין בעל הטורים. איך מיין צו זאגן דאס איז אמאל שווער, עס איז שווער צו מקרב זיין א קטן אין יעדן מצב, אבער וואס מער נענטער דו וועסט זיין מיט אים, וואס מער דו וועסט נענטער זיין צו אים, דאס עט דו עט עס מער משפיע זיין, דאס איז געווען מיט ר' שלומקע זוויל דא די מעשה, זי האט געפילט אז ער איז אזוי נאנט צו איר, און דא א בעל הטורים, מען זאגט אין פרשת ויגש שטייט ונפשו קשורה בנפשו, ונפשו, זאגט דער בעל הטורים, בעל הטורים, קשורה ב' במסורה, ס'איז דא צוויי מאל די ווארט קשורה אין מסורה. איינמאל דא ונפשו קשורה בנפשו, די צווייטע מאל ווי איז א פסוק מילה אין משלי, איוולת קשורה בלב נער, מפני מפני שאיוולתו קשורה בו צריך שתהי' נפשו קשורה בנפשו של אביו לחנכו, ווייל אין דעם קינד איז דאך א איוולת קשורה בנפשו, איז פאר דערפאר דארפסטו זיין טאטע, זיין נפשו קשורה בו, נפשו קשורה בו לחנכו. ס'איז שווער צו זאגן. ווייל די וועלט זאגט אז איינער האט געהאט אמאל א גראסערי, א געשעפט. געווען איין געשעפט אין שטאט, מען האט זיך געפירט שארף צו יעדן קונה. שארף! געשאסן פרייזן אויף רעכטס און אויף לינקס. ס'איז געווען שארף, גרויסע פרייזן. יא, שארף, גרויסע פרייזן. איינמאל איינער האט געעפנט א געשעפט, די זעלבע געשעפט אין די זעלבע גאס, איז ער געווארן ווייך צו מענטשן, ער האט אראפגעלאזט אלע פרייזן. ס'איז שווער צו זאגן, מען זעט דאך אין די לעצטע צוואַנציק יאר ווי אלע האבן געביטן די שיטת החינוך, וואס איז? ווייל מ'האט נעכטן לעצטנס ליידער ליידער איז דא קאנקורענצן אין די רוחות הטומאה די אייבישטער זאל אפהיטן וואס טאמער מ'וועט נישט ווארטן ווארפן די אהבה מיט די זיסע ווארעמקייט אין שטוב וועט נישט ווארפן די אהבה מיט די זיסע ווארעמקייט איז די אייבישטער זאל אפהיטן זאל נישט לויפן צום קאנקורענץ. דאס איז שוין געשמועסט אז מען קען דא נישט צופיל מסביר זיין, אבער עס איז ליידער ליידער ליידער ליידער ביטערע קאנקורענץ מען זאל נישט גיין אין א אנדערע געשעפט. ממילא איז אין יעדן זמן מיטן גרעסטן אהבה, צו בין הזמנים ווען זיי גייען דיר אויף די נערוון, צו צו ווען דיר געפעלט נישט עפעס, אין יעדן זמן מיטן גרעסטן אהבה, אין יעדן זמן מיט גדרים וסייגים, געדענקען אין א דור המבול טאר מען נישט זיין קיין תמים, אכטונג און שטארק מכל משמר, און אויסלערנען די קינדער ס'דארף זיין איבערגעגעבן, אים פארשטייט זיך נאר מיט א זיסקייט מיט א פייער, ווי האט געפלעגט זאגן הרב וואזנער, ער זאגט די וואכעדיגע סדרה, ועור בוער באש ואת בניו מלמדין, אזוי איז צו אויסלערנען קינדער, ועור בוער באש ואת בניו מלמדין, מיט א פייער, מיט א זיסקייט, נישט שפילן אהבה, ווייל די קינדער שפילן דאס אויך דעם שפיל, נאר עס זאל באמת זיין מיט א אמת'ע אהבה, זיין נאנט צו די קינדער, איז דאך דאך דיין נכסי צאן ברזל. ווי די וועלט זאגט א ווערטל, איינער אמאל געגאנגען מיט א בעיבי אין די גאס, אין א וועגעלע, און די בעיבי האט קאמאנדעוועט, געשפרינגען, געטאנצן, און געוויינט, און געשפרינגען, און דער טאטע האט אים געשריגן, יאנקעלע בארואיג זיך, יאנקעלע בארואיג זיך, יא, און ער איז געשפרינגען און געפלויגן, יאנקעלע בארואיג זיך, ביז איינער איז צוגעגאנגען צום בעיבי, ער זעט ס'איז א מיידל, האט ער אים געזאגט, וואס האסטו געזאגט יאנקעלע, זי איז דאך א מיידל, האט ער געזאגט, יאנקעלע הייס איך, כ'האב געשריגן פאר זיך, יאנקעלע בארואיג זיך, ודי למבינים. אלע דוגמא, אונז פריער דערמאנט זיך א מעשה'לע באב, די פחד ראש השנה יום כיפור, יא? די ציטערניש ראש השנה יום כיפור, אוודאי קומט עס אויך פון ספרים פון שמועסן, אבער דאס איז וואס דאס גייט אריין אין די בלוט וואס דו זעסט ביי דיין טאטע מאמע, ער'ט דיר זען רואיג, וועט ער אויך זיין רואיג, דו בארואיג זיך, דיין יראת שמים, ער זאל זען דיין יראת שמים, זען דיין פייער, ער זאל זען ווי דו אנטלויפסט פון א טרייפענע כלי, ווייל דו האסט מורא אויף דיין לעבן. אבער רבונו של עולם רחמנות האב, מען זאל זוכה זיין זיך מחנך זיין, מיר האבן געשמועסט וועגן זיך מחנך זיין, ממילא וועט מען קענען מחנך זיין די קינדער, רבונו של עולם מען זאל זוכה זיין.